מען ליינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ', פרשת לך לך, די ערשטע שיחה אין פרשת לך לך. געוואלדיג געשמאק ווי דער רבי וועט ארויסברענגען אראפברענגען די באוואוסטע שאלה, ווי האט אברהם געקענט זאגן אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, דער רבי וועט אראפברענגען פרעגן די שווערע שאלה די באוואוסטע שאלה, דער רבי וועט אראפברענגען א זוהר, און דער רבי וועט ענטפערן די שאלה וואס מען פרעגט ווי דער קען זאגן אמרי נא פשוט בפשטות גאונות ווי דער רבי וועט ענטפערן דעם ענטפער און לויט דעם ענטפער עט ווערן ליכטיג אויכעט אויף א אנדער סארט אופן ווי דער רבי זאגט ווי מען לערנט לכתחילה וואס איז די שאלה פונעם זוהר דער זוהר פרעגט די זעלבע שאלה און דער רבי וועט מסביר זיין א חידוש נפלא וואס דער זוהר האט געמיינט און דער רבי וועט עס פארענטפערן און נאכדעם וועט דער רבי אראפברענגען שטייט דאך מעשה אבות סימן לבנים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם און וואס דאס מיינט אין יעדן איינעמ'ס עבודה אין יעדע צייט צו דינען דעם אייבערשטן. אות א', אויף דעם וואס אברהם האט געזאגט, אברהם האט געזאגט צו שרה'ן פאר'ן אנקומען קיין מצרים, וואס אין אונזערע פרשה פרק יב, פסוק יב און יג, האט ער געזאגט והיה יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו, ווען מען אריינקומען אין מצרים און ס'איז א מקום פון זימה זיי וועלן זען און זיי וועלן זען און זיי וועלן זאגן אז דאס איז אז דו ביסט די ווייב פון מיר פון אברהמ'ן, וואס וועלן זיי טון? זיי וועלן מיר הרג'נען און דיר וועלן זיי צונעמען. אמרי נא, בעט זיך אברהם ביי שרה'ן, אמרי נא, אחותי את, זאג אז דו ביסט מיין שוועסטער, ממילא ביסט א שוועסטער, וועלן זיי מיר לאזן לעבן און זיי וועלן דיר נעמען. אמרי נא אחותי את, און ער ענדיגט צו, למען ייטב לי בעבורך, ס'וועט מיר זיין גוט, וחיתה נפשי בגללך, און מ'וועט מיר נישט הרג'נען, איך וועל בלייבן לעבעדיג, איז ידוע די שאלה, די באוואוסטע שאלה וואס איז דא, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צוויי, דער אברבנאל, דער אלשיך, מפרשי רש"י,, גור אריה, באר מים חיים, צידה לדרך, שפתי חכמים, און גור אריה, און פני דוד לחיד"א, אלע פרעגן די זעלבע שאלה. איז ידוע די שאלה, ווי אזוי האט אברהם איינגעשטעלט שרה'ן אין אזא מצב, אז די מצרים זאלן איר צונעמען, כדי אז ער זאל דורכדעם געראטעוועט ווערן? שטעלסט איין יענעם אין א סכנה אז דו זאלסט געראטעוועט ווערן, ווי האט ער עס געקענט טון. מפרשים זענען מבאר ווי אזוי אברהם האט דערביי נישט עובר געווען קיין איסור, מפרשים זענען מבאר ווי האט ער נישט עובר געווען קיין איסור אויף דעם, און אין זוהר שטייט אז אברהם איז געווען זיכער אז דער זכות פון שרה וועט איר ביישטיין און מען וועט איר נישט אנרירן. דער זוהר גיט דעם ענטפער, וויבאלד אברהם איז געווען זיכער אז מיטן זכות פון שרה וועלן די מצרים איר נישט קענען טשעפען, וואס ס'וועט זיין, מ'וועט איר נעמען צו פרעה און קיינער, זיי וועלן נישט קענען טשעפען, ממילא דערפאר האט ער עס געקענט טון. זאגט דער רבי, איז דא די מפרשים, דער פנים יפות, תפארת יונתן פון רבי יונתן אייבשיץ, זיי פארענטפערן אז קיין איסור האט ער נישט עובר געווען, און דער זוהר זאגט אז ער, פארוואס האט ער נישט עובר געווען קיין איסור, ווייל ער האט געוואוסט אז מען וועט איר גארנישט טון סיי ווי, ער האט איר נישט איינגעשטעלט אין קיין סכנה, און ער האט נישט געטון קיין זאך, א מצב וואס איז נישט גוט פאר שרה. זאגט דער רבי, עס איז אבער לגמרי נישט פארשטאנדיג. דאס וואס אברהם האט אויסגעפירט, איז דאס איז שוין פארשטאנדיג פארוואס אברהם האט עס געקענט טון, אבער די שאלה ווערט א געוואלדיגע שאלה, פרעגט דער רבי, אברהם אבינו ענדיגט צו למען ייטב לי בעבורך, איז וואס דאס מיינט אז צוליב איר זאגן אחותי את וועט מען אים געבן מתנות אויב איך זאג למען ייטב לי בעבורך אז מיר וועט מען נישט הרג'נען איז פארשטאנדיג רש"י אויפן פסוק זאגט וואס מיינט למען ייטב לי בעבורך אז מ'וועט מיר געבן מתנות דערנאדעם זאגט ער ערשט וחיתה נפשי בגללך אז מ'וועט מיר נישט הרג'נען צוליב דעם פרעגט דער רבי די לשון פון רעבן הייתכן בשעת ס'רעדט זיך וועגן אַזאַ ערנסטן ענין, אײַנצושטעלן שׂרהן אין אַזאַ מצבֿ בלתי רצוי בכל אופֿן, אױף װאָס? בכדי צו פֿאַרהיטן זיך פֿון סכּנת נפֿשות, זאָל דערבײַ, מע רעדט דאָך דאָ וועגן אַ געװאַלדיקע מוראדיקע זאַך, אַז טאָמער װעט ער זאָגן אשתי קען זײַן אַז מע װעט אים הרגענען, ממילא זאָגט ער אַחותי, ער װערט דאָך זוינאַש אין אַ ביטערן מצבֿ. מען רעדט דאך וועגן א מורא'דיגן ענין פון סכנות נפשות מיט אלס, וואס ליגט אברהמ'ען אין קאפ, זאל דערביי תופס מקום זיין, דאס וואס ער וועט באקומען מתנות, ביז אז דאס איז גאר דער ערשטער טעם אויף דעם אמרי נא אחותי את, ער זאגט נישט דעם ערשטן טעם וחיתה נפשי בגללך מ'וועט מיר נישט הרג'נען, דער ערשטער טעם איז אמרי נא אחותי את איך זאל קריגן מתנות, דער צווייטער טעם איז אז מען זאל מיר נישט הרג'נען. לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל וואס טוט זיך דא. ביז אז דאס איז גאר דער ערשטער טעם אויף דעם אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, און ערשט שפעטער זאגט ער וחיתה נפשי בגללך. פרעגט דער רבי הייתכן, ווי קען דאס זיין? האט מען א געוואלדיגע שאלה. דער ענטפער ווי אברהם האט עס געקענט טון, איז פארשטאנדיג לויט די מפרשים, איז פארשטאנדיג לויטן זוהר, און דער זוהר זאגט אז ער האט זיך פארלאזט אויף איר זכות אז מען וועט איר גארנישט טון דארטן ממילא האט ער נישט האט ער איר נישט איינגעשטעלט אין א סכנה חס ושלום אז פרעה זאל עפעס טון מיט איר אבער פון צווייטן זייט פרעגט דער רבי די שאלה מען רעדט זיך דא וועגן א מורא'דיגע זאך אברהם ציטערט אז מען וועט אים הרג'ענען און ער זאגט זי זאל זאגן אחותי אז וואס די ערשטע זאך איז איך זאל קריגן מתנות אז איך האב געברענגט אזא שיינע שוועסטער און פרעה וועט איר צונעמען וועל איך קריגן מתנות לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל אות ב' דער זוהר חלק ג', כ'האב געזאגט חלק ג' נ"ב א' שטעלט זיך אויף דעם, דער זוהר שטעלט זיך אויף דעם און ער פרעגט, וכי אברהם, דאיהו דחיל חטאה, רחימו דקודשא בריך הוא אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבין ליה, אברהם וואס איז געווען א ירא השם, און ער האט געהאט אהבת השם, ווי דער לשון איז דחיל חטא, האט מורא געהאט פאר חטא, ירא חטא, און אהבת הקדוש ברוך הוא, האט ער געזאגט צו זיין ווייב, בגין דיוטבין ליה ווייל מען זאל אים געבן מתנות, און דער זוהר פארענטפערט אז אברהם האט מען די שאלה וואס דער זוהר פרעגט, און דער זוהר ענטפערט לא סמיך על זכותא דיליה, אברהם האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, ולא בעא מן קודשא בריך הוא לאפקא זכותיה, ער האט נישט געבעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל ניצן אברהם'ס זיין זכות, אלא על זכותא דאתתיה, ער האט זיך פארלאזט אויפן זכות פון זיין ווייב, דירווח בגינה ממונא דשאר עמין, דורך זיין ווייב וועט ער זוכה זיין און וועט געווינען צוליב איר אסאך געלט אדער מתנות פון די פעלקער פון מצרים, דהא ממונא באתתיה זכי ליה בר נש, ווייל געלט, יעדע פרנסה וואס א מענטש האט, געלט וואס א מענטש האט, איז דאס אלץ אין זכות פון די ווייב, און איז מבאר בפרטיות, און אזוי אויך איז מבאר דארטן אויפן ארט בפרטיות, ווי דורך אן אשה משכלת, אז א מענטש האט א אשה משכלת, איז מען זוכה בכולו, מען זוכה צו נחת, מען זוכה צו גוטע קינדער, מען זוכה צו געלט, מען זוכה צו אלעס. דערנאך איז דער זוהר ממשיך, וסמיך על זכותא דילה, אברהם האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, ער האט זיך פארלאזט אויפן זכות פון שרה'ן, ולא יכלון לאענשא ליה, אז ער וועט זאגן אז ס'אחותי וועט מען אים נישט טשעפען, ולחייכא ב ולחייכא בה, ממילא איר זכות וועט ביישטיין מ'וועט נישט מעניש זיין אברהמ'ן, און מען וועט איר גארנישט קענען טון. ובגיני כך לא יהיב מידי, למימר אחותי, דער זוהר פארענטפערט אז מיט דעם וואס ער האט געזאגט, ער האט זיך פארלאזט אויף איר זכות, און ער האט געקריגן מתנות, און מ'וועט אים נישט מעניש זיין, און איר וועט מען גארנישט טון, האט ממילא האט ער גארנישט אוועקגעגעבן צו די מצרים. און ס'איז דא א צווייטע לשון דער רבי ברינגט אראפ אין אספקלריא המאירה דא א צווייטע לשון לחייכא בה ובגיני כך לא דחיל מידי ער האָט גאָר נישט מורא געהאַט אָדער זאָגן ער האָט גאָר נישט מורא געהאַט דערפאַר האָט ער עס געטאָן אָדער ער האָט זיי גאָר נישט געגעבן ווייל ער פאַרלאָזט זיך אויף איר זכות אַז מ'וועט אים נישט טשעפּען ער וועט נאָך קריגן מתנות מ'וועט איר גאָר נישט קענען טאָן וואס אויך אין דעם איז צריך עיון. סא דער זוהר האט געפרעגט די שאלה ווי קומט עס אז אברהם האט עס געזאגט, און ער האט פארענטפערט אז ער האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, ער האט זיך פארלאזט אויפן זכות פון זיין ווייב, ס'קען ווערן גוט דורך דעם מ'וועט אים געבן אסאך מתנות מיט געלט וואס איז שייך צו די פעלקער, און דא רעדט מען וועגן מצרים, ווייל ממון איז דאך תלוי אין די ווייב, און דערנאך איז ער ממשיך אז ער האט זיך יא פארלאזט אויף איר זכות, נישט אויף זיין זכות, אז איר זכות, קומט אויס אז מ'וועט אים נישט מעניש זיין און מ'וועט איר גארנישט קענען טון, ממילא האט ער גארנישט געטון דא קיין זאך וואס וואס איז אסור אדער וואס לייגט זיך נישט אין שכל. דאס איז דער זוהר. פרעגט דער רבי די ערשטע שאלה אויפן זוהר, וואס אויך אין דעם איז צריך עיון. דער עיקר קושיא פון זוהר, וכי אברהם הוה אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבין ליה, וואס מיינט דער זוהר ווען ער פרעגט, צו דען האט אברהם עס געטון אז מען זאל אים געבן מתנות? איז דאך כנזכר לעיל, ווי אזוי האט אברהם איינגעשטעלט אתתיה, שרהן, אין אזא מצב, בגין דיוטבון ליה, די זעלבע קשיא ווי מ'האט געפרעגט פריערט אויף דעם וואס דער זוהר האט געזאגט אז אין דעם זכות פון שרה וואס וועט איר ביישטיין וועט מען איר גארנישט טון, איז פארשטאנדיג, אבער דער רבי האט דאך געפרעגט דעם לשון אויפן פסוק, אויב רשי זאגט אז ס'רעדט זיך דא וועגן למען ייטב לי בעבורך, ווער טראכט וועגן אזעלכע זאכן אין אזא מצב? זאגט דער רבי די זעלבע שאלה וועט בלייבן אויפן זוהר אויכעט, ווי אזוי האט אברהם איינגעשטעלט את שרהן אין אזא מצב בגין דיוטבון ליה, וואס אויף דעם, דאס פרעגט דער זוהר, אויף דעם איז דער תירוץ בפשטות אז ביי אברהם איז געווען ברור דלא יכלו לחייבא בה, לחייכא בה, ער איז געווען זיכער אז מען וועט איר נישט טשעפען, לויט איר זכות, ער האט אויסגעוועלט, טאקע אזוי איז דאך טאקע געווען, נישט פארגעסן צו זאגן אז זיי האבן געוואלט טשעפען שרה אבער זיי האבן נישט געקענט, און דעריבער לא יהיב מידי למימר אחותי, ער האט גארנישט אוועק געטון, ער האט גארנישט געטון קיין איסור, ער האט זיי גארנישט געגעבן די מצרים, והא ראיה, זיי האבן יא גענומען, זיי האבן גארנישט געקענט טון. יעצט פרעגט דער רבי די שאלה פון זוהר, אויב דאס איז די שאלה און דאס איז דער ענטפער פון זוהר, טא פארוואס זאגט דער זוהר און בהתחלת התירוץ אז אברהם איז געווען בטוח דירווח בגינה ממונא, די זעלבע זאך ווי רשי ברענגט אראפ, אז די ערשטע זאך וואס דער זוהר ברענגט אראפ איז אז ער האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, האט זיך פארלאזט אויף איר זכות, אז וואס? דירווח בגינה ממונא, ומאריך בזה, ער איז מאריך אז דער גאנצער זכות קומט פון די ווייב, און אז איינער האט א אישה משכלת איז ער זוכה בכולא, א גאנצע אריכות, און דעם עיקר, אז ביי אים איז געווען זיכער אז מען וועט אים גארנישט קענען טון, פירט אויס דער זוהר ערשט לבסוף, צום סוף אינעם צווייטן חלק אין זוהר שטייט דארטן וסמיך על זכותא דילה דלא יכלון לאענשא ליה, וואס ס'שטייט אין פסוק וחיתה נפשי בגללך די זעלבע זאך, בלייבט דאך די זעלבע שאלה. אז מען וועט אים גארנישט קענען טון, פירט אויס דער זוהר ערשט לבסוף, נאך די שאלה, מען רעדט דאך וועגן אזא וויכטיגן ענין, ווי קומט עס אז אברהמ'ן ליגט אין קאפ יעצט און דאס איז דער עיקר ענין אז ער גייט קריגן פון זיי מתנות? נאך מער, בהתחלת התירוץ זאגט דער זוהר לא סמיך על זכותא דילי', ולא בעא מן קודשא בריך הוא לאפקא זכותיה אלא כו' דער זוהר הייבט אן צו זאגן אז אברהם האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות און האט נישט געבעטן דעם אייבערשטן זאל טון עפעס צוליב זיין זכות וואס לכאורה איז דאס אינגאנצן נישט נוגע צום תירוץ השאלה וכי אברהם הוה אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבון ליה די שאלה איז געווען צו דען האט אברהם געזאגט למען ייטב לי בעבורך, וחיתה נפשי בגללך, למען ייטב לי בעבורך, ס'ווען האט אברהם געזאגט אז שרה זאל זאגן אחותי אז ער זאל קענען קריגן מתנות, איז דער אנהייב פון דעם ענטפער, לא סמיך על זכותא, איז אינגאנצן העלפט גארנישט ארויס, ער האט געקענט אנהייבן גלייך זאגן, סמיך על זכותא דאתתא, דירווח בגינה, וואס דארף ער, וואס דארף ער דא ארויסברענגען, אז פארלאז זיך נישט אויף זיין זכות, נאר פארלאז זיך נאר אויף איר זכות, ס'געבט גארנישט צו צו דעם ענין. הייבט אן גלייך אז ער פארלאזט זיך אויף איר זכות. האבן מיר האבן מיר דא לכאורה דריי שאלות אבער ס'איז נאר צוויי, ווייל די שאלה אויפן פסוק וואס ס'שטייט למען ייטב לי בעבורך, און רש"י זאגט אז יתנו לי מתנות, איז די געוואלדיגע שאלה ווי קומט אברהם אין אזא צייט זאל טראכטן און די ערשטע זאך וואס ער זאגט איז למען ייטב לי בעבורך, און ערשט שפעטער וחיתה נפשי בגללך. די זעלבע שאלה איז אויפן זוהר רעכעט, און דערנאך די דריטע אדער די צווייטע שאלה איז אויפן זוהר וואס ברענגט אראפ דער זוהר בכלל לא סמיך על זכותא דיליה ולא בעא מן קודשא בריך הוא לאפקא זכותא. וועט דער רבי ענטפערן אז ס'איז זייער נוגע יעדער ענין, אברהם האט עס טאקע געזאגט ווייל ס'איז זייער נוגע צו דעם ענין, לויט דעם תירוץ פון רבי'ן וועט ווערן אלס פארשטאנדיג, ס'וועט אלס ווערן פשוט, געשמאק, פארשטאנדיג, און ס'וועט אראפגיין אלע שאלות. אות ג. דער ביאור בזה, וויבאלד דער אויבערשטער הערט זיך איין וואס הייסט א תירוץ, א תירוץ גאונות בפשטות, פשוט, ס'דאך א מורא'דיגע שווערע שאלה, ווי טוט עס אברהם? דער רבי וועט עס ענטפערן פשוט בפשטות, די שאלה גייט אראפ גלייך און אויס, גענוג, וויבאלד דער אויבערשטער האט געזאגט אברהמען, אז דורך לך לך מארצך וגוימר,

און מיט דעם וועט עס גיין, לכאורה ווען א מענטש גייט אין וועג, פעלט דאך דריי זאכן, ס'פעלט געלט, ס'פעלט דער ענין פון קינדער, ס'פעלט דער ענין פון פון שמך, פונעם נאמען זיינעם, ווען ער גייט פון איין ארט צום צווייטן, האט אים דער אייבערשטער געזאגט דאס איז דאך ואברכך, הגם אז מען גייט אין גאס פארלירט מען געלט און מען מאכט נישט קיין געלט, דו וועסט יא מאכן. איז ביי אברהמען הערט הערט דעם תירוץ ווי געשמאק וואס דאס איז, איז ביי אברהמען געווען אפגעלייגט אז דאס וואס דער אויבישטער האט געפירט אזוי אז אברהם האט געמוזט אוועקגיין פון ארץ ישראל, ווי רשי זאגט משיאו לצאת ממנה, דער אייבישטער איז אים משיא א גוטע עצה ער זאל אוועק גיין פון ארץ ישראל און יורד זיין מצרימה איז אויך פארבונדן מיט דעם דורכפירונג פון דעם אויבערשטנ'ס הבטחה ואברכך וואס ווערט אויפגעטון דורך לך לך. דער אייבערשטער האט אים געהייסן גיין אין כנען, לך לך מארצך, דערנאך איז געווארן א רעב, הייסט אים דער אייבערשטער גיין קיין מצרים, אבער אז זאגט מען דאך ואברכך וועסט האבן געלט, מוז זיין אז מיט דעם גיין אין מצרים עט אויכעט ווערן מקויים דער ענין פון ואברכך אז עט קריגן געלט. און היות אז ער האט געזען אין דרך הטבע א וועג ווי עס קען אויסגעפירט ווערן דער ואברכך בממון אין מצרים, ער זעט אז ס'קען ווערן דער ענין פון געלט בדרך הטבע, ווי קען עס זיין? דורך דעם וואס שרה וועט זאגן אז זי איז זיין שוועסטער. האט ער דערפאר געזאגט אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, און עס איז טאקע געווען בפועל, אז דורך דעם וואס ער האט אזוי געזאגט, איז ל ע, שטייט אין פסוק קלאר אין פרק יב פסוק טז, ולאברם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וחמורים וגומר. גייט אראפ די גאנצע שאלה, געשמאק פארשטאנדיג פארוואס אברהם האט עס געטון, אברהם ווייסט אז דער אייבישטער זאגט אים ואברכך, ער בייט אים איבער די וועג מיט אמאל גיין קיין מצרים, מוז זיין אז אין מצרים עט זיין בדרך הטבע אז עט האבן געלט, וועט ער האבן געלט, זאגט ער אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך ס'עט ווערן מקויים, מ'עט מיר געבן מתנות, ווי דער אייבישטער האט געזאגט, נאכדעם זאגט ער אז וחיתה נפשי בגללך, איז די שאלה אויפן זוהר און סיי די שאלה אויף אויף וואס רשי זאגט וואס רשי זאגט למען ייטב לי בעבורך שיתנו לי מתנות פאלט אראפ די שאלה זיך באגיין און עס וועט זיין אין פנימיות הענינים כשם ווי דאס איז בפשוטו פשוט אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט לך לך און כ'על דיר געבן געלט קומען גייענדיג אין מצרים ווייסט ער אז דארט דארף אויכעט מקוים ווערן דעם ציווי פונעם אייבערשטן אז ער עט האבן געלט על דרך זה איז עס אויך בפנימיות הענין דורך לך לך האט אברהם געדארפט צוקומען צו אן עליה, הליכה במדרגות רוחניות, דורך דעם וואס לך לך מיינט עס אויכעט ברוחניות, לך לך גיי העכער און העכער און העכער, דורך מברר, ווי ווערט דאס? דורך מברר און מעלה זיין די ניצוצות קדושה אין וועלט. ער גייט אין וועלט אדער מקרב זיין די גויים און זיי מסביר זיין אז דער אייבישטער אויף די וועלט אדער דורך די אנדערע זאכן וואס ער האט געטון און די כוונה איז אויך געווען אין זיין ירידה למצרים אז דער אייבישטער הייסט אים גיין אין כנען און ער דארף גיין לך לך ווערן העכער און העכער אז ער גייט גיין אין מצרים דארף ער דאך מברר זיין מצרים אויך צו מברר זיין די ניצוצות קדושה וואס געפינען זיך דארט. און וויבאלד אז עניני מצוות וואס זייער תוכן איז דער בירור הניצוצות הקדושה פון דער וועלט, מצוות, דאס איז מברר די זאך פון די וועלט, מען נעמט א פעל פון א בהמה און מאכט דאס די הייליגסטע זאך וואס מיר האבן, מען מאכט פון דעם, מען מאכט פון דעם א ספר תורה, אדער מען מאכט פון דעם תפילין, וויבאלד אז עניני מצוות וואס זייער תוכן איז דער בירור הניצוצות הקדושה פון וועלט, דארפן בכלל געטון ווערן בדרך הטבע, ס'דארף ווערן געטון בדרך הטבע נישט בדרך נס, דעריבער האט אברהם געזאגט שרה'ן אמרי נא אחותי את, וואס דורך דעם וועט באופן טבעי דורכגעפירט ווערן דער מכוון פון זיין ירידה אין מצרים, וועט דאס ווערן מבורר אין גשמיות, האט מען שוין געלערנט פריער אז ער וועט נעמען זייערע געלט און וועט דאס מברר זיין, יעצט אין רוחניות, די עליה פון אברהם, זיין עליה, דורך בירור הניצוצות פון מצרים, דאס וואס ער זאגט למען ייטב לי בעבורך. האבן מיר סיי אין סיי אין פשטות און סיי אין פנימיות הענינים האבן מיר דעם ענין פון למען ייטב לי בעבורך. יעצט וועט דער רבי מסביר זיין לויט ווי מיר האבן יעצט געלערנט, ער וועט מסביר זיין די קשיא פון זוהר אין גאנצן אויף אן אנדערע סארט אופן, און ס'וועט ווערן א ליכטיגע זאך, דער זוהר וועט ווערן געשמאק פארשטאנדיג, און מ'וועט פארשטיין דעם תירוץ וואס דער זוהר האט געענטפערט און ס'וועט אראפפאלן די שאלות. די קשיא פון זוהר איז לויט דעם אופן ווי מען האט ערשט געלערנט, וועט אויסקומען, נישט ווי מען האט געלערנט פריער, ווי קען עס אברהם זאגן די דחיל חטאה רחימו דקודשא בריך הוא אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבין ליה? זאגט דער רבי נאר דארט ווערט די הדגשה אין גאנצן אן אנדערע סארט זאך, פשוט געוואלדיג ווי דער רבי איז מחדש א חידוש נפלא, די קשיא פון זוהר וועט ווערן אינגאנצן אנדערש, עס וועט אויסקומען אז די פראבלעם דא וואס דער זוהר פרעגט איז דיוטבין ליה, דער רבי האט אונטערגעשטראכן דעם ליה, דער ייטב, די עליה דורך בירור הניצוצות וועט זיין נאר צו אברהמען און נישט צו שרה. געוואלדיג, דאס וואס דער זוהר פרעגט די שאלה, ווי קען זיין אז אברהם זאל טון אזא זאך? דאדרבה, נישט נאר אז די עליה וועט זיין פאר אים, און שרה וועט נישט האבן קיין עליה, נאר אדרבה, שרה וועט זיך געפינען ביי די מצרים, ווי ס'איז געווען בפועל, שטייט ותוקח האשה בית פרעה, כאטש מען וועט איר נישט קענען אנרירן, אבער ס'איז דאך א ירידה, מען נעמט איר אריין אין בית פרעה און ער וויל זינדיגן מיט איר. איז קיין הוספה זעט מען נישט ביי שרה'ן נאר ביי אברהמ'ען, און נאך ביי איר נאך דא א ירידה וואס זי גייט אריין אין בית פרעה. יעמאלט איז די קשיא פון זוהר א גאנץ אנדער סארט קשיא, ווי קען מען זאגן אז אברהם זאל גורם זיין, דאס וואס דער זוהר פרעגט, זאל גורם זיין אזא ירידה פאר שרה'ן צו זיין בבית פרעה, צוליב דער עליה וואס ער, אונטערגעשטראכן ער, וואס ער וועט האבן דערפון, ווי קען עס זיין? דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניינצן ברענגט דער רבי ועל דרך שאין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירו איינער האט אריין שיזכה חבירו בעסער דארט ווען אריינגעלייגט ברויט אין אויוון שבת צי מעג קומען א צווייטער פאר ס'ווערט געבאקן יענער זאל נישט עובר זיין קיין איסור סקילה צי מעג ער עס נאר ארויסנעמען וואס דאס איז נישט קיין איסור סקילה די גמרא פרעגט די שאלה אין אומרים לאדם מאך א קליין עבירה יענער זאל נישט עובר זיין קיין גרויסע עבירה ווי האט עס אברהם געקענט טון און דער רבי לייגט צו אין הערה צוואַנציק, וואו זעט מען אז נאר ער איז, ער האט, ער האט פון דעם למען ייטב לי, אז נאר ער האט געקראגן פון דעם, געוואלדיגע הערה צוואַנציק, שהרי הטובה דהרווחת ממון היא של אברהם, מען האט גארנישט געגעבן שרה'ן, מען האט געגעבן אלץ אברהמ'ן, און דער רבי זאגט קלאר, שטייט א לשון אין פסוק, ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר, און ווייטער אין י ג, פרק י ג פסוק א ב שטייט, ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו, וואס שטייט נאכדעם? ואברהם כבד מאוד במקנה, שטייט נישט ואברהם ושרה כבדים, שטייט נישט ושרה כבדה מאוד, אנלי ואברהם, זעה מיר דא ווערט דאך די שאלה געוואלדיג, ווי קען אברהם עס טון? דאס איז די שאלה פונעם זוהר אויף דעם פסוק למען ייטב לי בעבורך, כאטש ביי אברהם איז געווען ברור אז דער תכלית ירידתו למצרים איז צוליב דער עליה, ייטב לי, ער געוואוסט זיכער אז ער מוז מברר זיין דעם פלאץ, ער מוז נעמען און קריגן פון זיי זאכן. זאגט דער רבי, איז דאך כמה דרכים למקום, דער אייבערשטער האט וועגן וואס עס צו מאכן, האט אברהם געדארפט פארלאזן זיך אויפ'ן אויבערשטן אז דאס וועט דורכגעפירט ווערן באופן אחר, נישט אין א אופן פון זאגן שרה'ן אמרי אחותי, איר וועט מען אראפנעמען אין פרעה און ער וועט האבן דעם למען ייטב לי, איך וועל האבן די בירורים, אבער נישט דורך דער ירידה פון שרה, נישט אזוי האט ער עס געדארפט טון. דער רבי ברענגט אראפ א ראיה צו דעם אז ער האט זיך געדארפט פארלאזן אויפן אייבערשטן און נישט טון דאס זאגן אמרי נא אחותי, ועל דרך מה ש, הערה איין און צוואנציג, ועל דרך מה שכתב הרמבן, א לשון פון דעם רמבן, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו. ער האט נישט געדארפט זאגן אמרי נא אחותי, ער האט זיך געדארפט פארלאזן אז דער אייבערשטער וועט ראטעווען. און לויט דעת פון דעם רמבן שטייט קלאר דער לשון פון רמבן הערט זיך איין דעם לשון אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון אברהם אבינו האט עובר געווען אויף א גרויסן חטא בשוגג וואס האט געברענגט זיין ווייב וואס איז א צדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגו האב נישט קיין מורא פארלאז זיך אויפן אייבערשטן די זעלבע זאך איז דא אויכעט, אברהם אבינו ווייסט אז ס'מוז מקויים ווערן דער למען ייטב לי בעבורך, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט ואברכה מברכיך ואברכך ואגדלה שמך, ואברכך מיינט געלט, ואברכך מיינט די אלע בירורים, אבער נישט אויף אזא סארט אופן אז ער זאל איר אריינשיקן ערגעץ וואו און ער זאל גאר, נאר ער זאל גאר זוכה זיין. פארשטיי מיר שוין יעצט דעם שאלה פון זוהר אינגאנצן אויף אן אנדער סארט ליכטיגן אופן. וואס ענטפערט דער זויער? יעצט וועל מיר פארשטיין וואס דער זוהר ענטפערט. און אויף דעם ענטפערט דער זוהר, לא סמיך על זכות, מיט דעם וועט מען פארשטיין פארוואס דער זוהר הייבט אן מיט לא סמיך על זכותא אויכעט. עס וועט אראפפאלן ביידע שאלות. און אויף דעם ענטפערט דער זוהר, לא סמיך על זכותא דיליה, אלא על זכותא דאתתיה. ער האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, ער האט זיך פארלאזט אויפן אייבערשטנ'ס זכות. דירווח בגינה ממונא, ער האט געקריגן געלט צוליב איר. פארוואס? און דער זוהר זאגט דממונא, געלט וואס א מענטש האט איז באתתיה זכי ליה בר נש, א מענטש האט געלט אין זכות פון די ווייב. צו הרווחת ממון איז דער בר נש, א מענטש איז זוכה דורך אתתיה. און פון דעם איז פארשטאנדיג אז אזוי איז עס ברוחניות ענינים אויך. אזוי ווי איך זאג אז בגשמיות איז דאס ברוחניות אויך, בכדי עס זאל זיך אויפטון די עליה דורך בירור הניצוצות אין מצרים, מען רעדט דאך ווי אזוי ער האט געזאגט אז ער דארף מברר זיין די בירורים פון מצרים, איז נישט גענוג זיין זיין ירידה למצרים, ער קען זיך נישט פארלאזן אויף זיין זכות, יעדע זאך וואס א מענטש האט איז דאס אין זכות פון די ווייב, סיי בגשמיות סיי ברוחניות, איז בגשמיות האט ער געקריגן געלט אין זכות פון די ווייב, וואס איז ברוחניות? ער קען זיך נישט פארלאזן אויף זיין זכות. נאר עס דארף זיין זכותא דאתתיה. ער זאל קענען ארויסנעמען די בירורין פון מצרים, מוז עס זיין אין זכות פון די ווייב דווקא. דורך איר ירידה אין בית פרעה וועט ממלא זיין די ניצוצות דירווח בגינה ממונא דשאר עמין. ס'הייסט אזוי, אין בדרך כלל, וואו איז די גרעסטע בירורין וואס מ'קען טרעפן? אין מטה מטה נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים אין אין תחתון למטה ממנו איז אברהם אבינו האט געדארפט אויפטון אז ער זאל עס קריגן נאר אין זכות פון די ווייב נישט אין זיין זכות אין זיין זכות וועט ער גארנישט קריגן מוז ער זיך פארלאזן אויף די זכות פון די ווייב דערפאר מוז ער אזוי אלס זאגן און נאכדעם וואס דארף זיין זי זאל אראפגיין אין דעם ערגסטן פלאץ וואס ס'קען זיין בית פרעה דעם נידעריגסטן פלאץ וואס ס'קען זיין אין מצרים און דורכדעם איז איר וועט מען גארנישט טון און ער האט קריגן דורך דעם למען ייטב לי בעבורך און ער קען מאכן די אלע בירורים וויבאלד אז דער תכלס פון דער ירידה איז דאך די עליה וואס וועט זיך אויפטון דורך דער אישה משכלת וואס זי דאך וואס זי איז שרה איז מובן אז בזכותה נישט נאר וואס ער האט קריגן די בירורים און די געלט נאר בזכותה לא יוכלון לאענשא ליה זיי וועלן אים נישט קענען זיי וועלן אים נישט קענען געבן א עונש דאס וועט נישט גורם זיין קיין ירידה ביי אברהמען ולחייכא בה און נישט קיין ירידה אין שרה ס'וועט גארנישט זיין קיין ירידה אין שרה צוליב איר זכות ממילא איז אראפגעפאלן אלע שאלות דער זוהר איז פארשטאנדיג איז פארשטאנדיג פארוואס אברהם האט עס געטון ווייל ער האט געוואוסט אז ס'נישט דא קיין אנדערע עצה דער אייבערשטער האט אים געהייסן גיין אין מצרים נאכן גיין אין ארץ כנען האט געווארן א רעב ער גייט דאך מוז ער דאך אויך קריגן עפעס דערפאר זאגט דער פסוק למען ייטב לי און בעבורך ווי דער זוהר מדגיש אז אלס קומט אין זכות פון די ווייב, דערפאר זאגט ער אז מיט דער זאך גיי איך מברר זיין די בירורים, אדער נעמען די געלט אדער די ניצוצות פון דארטן, און דערנאכדעם וחיתה נפשי בגללך. אות ד'. אזוי ווי אלע ענייני מעשה אבות, איז אויך דער ענין הנ"ל א סימן לבנים, אט דער ענין וואס איז פאסירט מיט אברהם מיט שרה איז א סימן לבנים, וואס מיינט א סימן לבנים? אז ביי די בנים טרעפן די זעלבע זאך, און לויט דעם וועלן זיי וויסן ווי מען דארף זיך פירן ווי אברהם און שרה האבן זיך געפירט. וואס מיינט דאס סימן לבנים? זאגט דער רבי קלאר, א הוראה אין עבודת האדם, אין דער כללות ירידת הנשמה בגוף בכלל, ובפרט אין דער ירידה אין גלות. ביידע זאכן, סיי די ירידת הנשמה בגוף אליין, דערנאך די ירידה אין גלות, וואס אברהם און שרה זענען מרמז אויף די בחינה פון נשמה וגוף, ווי ס'מבואר בארוכה אין זוהר. אין זוהר איז מבואר בארוכה אז אברהם ווייזט אויף דעם ענין פון נשמה, און שרה ווייזט אויף דעם ענין פון גוף. אזוי ווי ס'איז געווען ביי זיי די הוראה פון נשמה מיט גוף, אז דער גוף האט געדארפט אראפגיין אין בית פרעה, און די נשמה אברהם האט געדארפט פון דעם נהנה זיין, און שרה האט גארנישט געטון, די זעלבע זאך וועט מען לערנען אויף א הוראה אין עבודת האדם, ווי מען קען עס אפלערנען פון די נשמה מיט'ן גוף וואס יעדער איינער האט, יעדער איינער האט א נשמה, יעדער איינער האט א גוף, בפרט אין איצטיגע צייטן נאך וואס ס'קומט צו אז מ'איז נאך אין גלות. און דער רבי גייט עס מסביר זיין, דהיינו, אין דער עבודת התורה ומצוות ובירור הניצוצות, אין די עבודה פון תורה ומצוות און מברר זיין די ניצוצות וואס זענען אראפגעפאלן ווען ס'איז געווען דער עולם התוהו, ס'איז געווען דארטן שבירת הכלים, ס'איז אראפגעפאלן אלע ניצוצות וואס זענען אריינגעפאלן אין די וועלט, און א איד נעמט און מאכט א ברכה אויף א שטיקל ברויט, אדער ער מאכט א ברכה אויף א שטיקל פלייש, אדער וואס זאל נישט זיין, איז ער מעלה דעם ענין פון די ברויט, ער נעמט ארויס די ניצוצות הקדושה און ער איז עס מעלה. כ'האב אמאל געהערט אליין פון רבי'ן, דער רבי האט אמאל געזאגט אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי געמאכט אז זיי עסן נישט קיין מילכיגס, עסן נישט דאס, אויב ס'איז צוליב געזונט איז נישט קיין פראבלעם, אבער אויב ס'איז צוליב א שיטה אז ס'איז נישט געמאכט געווארן פאר מענטשן, אנדערע זאגן אז די מילך פון א בהמה איז געמאכט געווארן נאר אז די קליינע בהמה זאל קענען זייגן, האט דער רבי געזאגט עפעס א לשון, אז מ'וועט קומען למעלה וועט מען פון דיר מאנען, פארוואס האסטו נישט מברר געווען די סארט מילך און די קעז און די און די שמנת, די זאכן ווארטן אז א איד זאל מאכן א ברכה און זיי מעלה זיין. זאגט דער רבי אז אין עבודת התורה ומצוות ובירור הניצוצות זענען דא צוויי אופנים כלליים, דא צוויי וועגן וואס אזוי מ'טוט דאס, א' די עבודה איז בעיקר דורך דער נשמה, און ס'איז נאר וואס איר עבודה הערט זיך אן אין גוף, א מענטש זיצט א גאנצן טאג און לערנט און דאווענט און אלעס וואס ער טוט איז מיט די נשמה, די נשמה קען דאך אבער נישט זיצן לערנען, זיצט ער און לערנט, דער גוף לערנט אבער די נשמה ווערט, עס ווערט געטון די נשמה דורכן גוף, אבער דער גוף איז גארנישט, בעת די עבודה טוט זיך אויף דורך דעם גוף און מיט דעם גוף. וואס איז דאס? דער אדם העובד איז נישט מובדל ומופרש פון עניני עולם אזוי ווי דער ערשטער וועג, אדרבה, ער איז יורד ממדרגתו און איז זיך מתלבש אין עניני ומעשי עולם הזה, וואס אין עניני עולם הזה זיינען קשים ורעים ורשעים גוברים בו, ווי דער לשון פון עץ חיים, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא פרק ו', אז די וועלט איז איז מעשה עולם הזה, איז קשים ורעים ורשעים גוברים בו, און דארטן איז ער מקיים תורה ומצוות, און איז מברר די ניצוצי קדושה וואס געפינען זיך דארטן, איז איין עבודה איז וואס א מענטש לערנט און ער דאווענט און ער טוט אלץ, אבער ער גייט נישט ארויס אין וועלט ער טוט נישט אין וועלט, די צווייטע וועג איז אז ער טוט אין וועלט, ער טוט מיטן גוף אויכעט, נישט נאר מיט די נשמה. בכללות איז דאס על דרך המבואר בהרחבה אין חסידות, דער אלטער רבי אין לקוטי תורה איז מבאר די צוויי אופני עבודה פון, ס'איז דא צוויי סארטן אופני עבודה וואס א איד דינט דעם אייבערשטן, ס'איז דא די עבודה פון אחותי, און בחינת אשתי, וואס איז דאס? דער רבי וועט מסביר זיין קלאר וואס דאס איז, אז עס זענען די צוויי דרגות אין אהבת השם. די צוויי דרגות אין אהבת השם איין דרגא ווערט אראפגעברענגט אין חסידות אין קבלה אז דאס איז אזוי ווי די אהבה פון א מענטש א מאן מיט א שוועסטער און די צווייטע איז ווי א מאן איז מיט א ווייב וואס דער חילוק דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק אז די עבודה וואס מ'האט ערשט געזאגט אז די עבודה איז נאר מיט די נשמה און דער גוף איז נאר וואס ער ווערט געטון דורכ'ן גוף אדער די עבודה ווערט מיט'ן גוף אויכעט איז ווערן גלייך מיט דעם ענין פון די אהבה פון דוגמה פון אחותי און די אהבה פון דוגמה פון אשתי בחינת אשתי, דאס זענען די צוויי דרגות אין אהבת השם, און זענען בדוגמת די צוויי בחינות אהבה, בין אח ואחות, די אהבה פון א ברודער מיט א שוועסטער, און בין איש ואישה. וואס די חילוק? דער רבי גייט מסביר זיין. די אהבה מסותרת וואס איז דא ביי יעדער אידן מצד נפשו האלוקית, דער אייבישטער האט אריינגעגעבן יעדן איינעם, מיר זענען מאמינים בני מאמינים, מיר האבן אהבה מסותרת, ירושה מאבותינו, יעדער איינער האט א אהבה מסותרת צו דעם אייבערשטן, אזוי ווי א קינד האט אהבה צו א טאטע און א טאטע צום קינד, ס'איז א אהבה טבעית, וואס די אהבה איז בטבע תולדותם. און ס'איז אין איר ניט שייך קיין הפסק, דאָס קען נישט ווערן קיין מאָל נפסק. איז בדוגמת, וואָס איז די דוגמה אויף די אהבה, וואָס איז דאָ בטבע, איז בדוגמה פון אהבה פון אח ואחות, די זעלבע זאַך ווי אַ ברודער און אַ שוועסטער האָבן זיך ליב, וואָס איז אַן אהבה טבעית מתולדותם, ס'איז נישט קיין זאַך וואָס מ'דאַרף טראַכטן מיט דאָס, ס'איז אַ פילינג, אַ ספּעציעלער פילינג, מער ווי ברידער צו ברידער, מער ווי שוועסטער צו שוועסטער, איז די אהבה פון אַ ברודער צו אַ שוועסטער. וואס איז אן אהבה טבעית מתולדותם, און ס'איז אין דער אהבה נישט שייך קיין הפסק, עס קען נישט זיין קיין הפסק אין דעם. וואו זעט מען יא א הפסק? נישט ווי אין דער אהבה פון בין איש לאשתו, וואס אין איר איז שייך, חס ושלום, ס'איז שייך א הפסק דורך גירושין, עס קען זיין א הפסק אין דעם, עס איז די גרעסטע אהבה וואס ס'קען זיין, אבער עס קען קומען צו א מצב ווי ביי אח ואחות קען עס נישט זיין, איז דא א מעלה אין אח ואחות, אבער לאידך, אז מיר קוקן פון צווייטן זייט, מהאי טעמא גופא ווייל די אהבה פון אח ואחות איז אן ענין טבעי, איז אין דער אהבה נישטא קיין צמאון וכלות הנפש, און ס'איז אין דעם נישטא שלימות היחוד, היות אז זיי זענען גופים מחולקים. ס'איז א זאך וואס איז אלעמאל, ס'איז אן הפסק. ממילא וויבאלד עס איז אן הפסק איז דאס א תענוג תמידי, איז אינו תענוג. און למעשה בפועל זענען זיי צוויי גופים, און חס ושלום ס'גארנישטא וואס צו טראכטן וועגן חתונה האבן צוזאמען. מה שאין כן די אהבה וואס ווערט דערוועקט און דאס איז נישט די אהבה טבעית ס'ווערט דערוועקט פון א בחור א בחור טרעפט זיך מיט א מיידל און מ'איז מחליט אז זיי גייען חתונה האבן מה שאין כן די אהבה וואס ווערט דערוועקט אין און דורך דעם בירור פון דעם גוף ונפש הבהמית ווען ער ארבעט מיטן גוף און ער מברר דעם גוף ונפש הבהמית ער ארבעט מיט דעם נישט נאר ווי די ערשטע דרגה איז די בדוגמת אהבה בין איש ואישה די ערשטע דוגמא פון אח אח ואחות איז איז די עבודה אז ער טוט די עבודה מצד די נשמה נישט מצד דעם ס'איז נישטא דער צמאון ס'אהבה טבעית בשעת ס'קומט צו אהבה פון איש ואישה דארטן רעדט זיך וועגן די אהבה וואס איז די העכערע וואס ער ארבעט מיט דעם גוף וואס כאטש אין דעם איז שייך א הפסק לכאו' איז דאך עס א חסרון, ווייל דאס איז נישט מצד טבע תולדותם, נאר זיי האבן זיך געטראפן און דער אייבערשטער האט זיי מזווג געווען און זיי האבן חתונה געהאט, איז אבער דווקא אין דעם דא דער צמאון וכלות הנפש, און דער יחוד וואס ווערט על ידו איז א יחוד בתכלית, מען ווערט צוזאמען, ווי זיי ווערן ווי א גוף אחד, שטייט אין חומש ווי מ'האט ערשט געלערנט צוויי פרשות צוריק, והיו לבשר אחד, וואו ווערט דער בשר אחד? זיי האבן קינדער, די קינדער זענען בשר פון אים און פון איר. דאס איז די הוראה וואס מ'האט פון הנהגת אברהם. דער רבי האט אנגעהויבן יעצט א צווייטן חלק פון די שיחה, מעשה אבות סימן לבנים, אז מ'דארף זיך אפלערנען פון דעם, דער רבי זאגט וואס מ'קען זיך אפלערנען. דאס איז די הוראה וואס מ'האט פון הנהגת אברהם, אז די פרנסה איז בזכותא דאיתתא. די פרנסה איז פון זכות פון די ווייב. אין הערה פֿינף און צוואַנציק זאגט דער רבי, די שטייט אין גמרא בבא מציעא שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו א ברכה וואס איז דא אין שטוב איז נאר צוליב די ווייב שנאמר די גמרא ברענגט א ראיה ולאברהם היטיב בעבורה אברהם האט געקראגן מתנות ווי אזוי צוליב שרה און דאס איז די הוראה וואס מ'האט פון הנהגת אברהם אז די פרנסה איז בזכותא דאיתתא שרה, תכלית ושלימות עליית הנשמה איז דורך דעם, יעצט וועט מען ארויסברענגען געשמאק און געוואלדיג וואס דאס מיינט, וואס מיינט דאס דער ענין פון די פרנסה אז מ'האט פרנסה נאר דורך דעם ענין, דורך דעם וואס מ'גייט ארויס אין וועלט און מ'ארבעט מיטן גוף, מ'איז מברר די וועלט, דאס ברענגט דעם זכותא דאיתתא, מען האט דאך געזאגט אז דאס דער ענין פון דער גוף איז דער ענין פון איתתא, שרה איז דער גוף און אברהם איז די נשמה, איז דורך דעם וואס מען גייט ארויס אין וועלט און מען ארבעט מיטן גוף, נישט נאר מען זיצט פארשלאסן ווי דער רבי האט געזאגט פריער, נאר מען גייט ארויס אין וועלט און מען טוט אויף אין וועלט, מען מאכט א דירה ממש בתחתונים, יעמאלט ווערט די ברכה סיי אין דעם גוף און סיי אין די נשמה. תכלית השלימות עליית הנשמה איז דורך דעם וואס מען שיקט דעם גוף צו יורד זיין אין אן אופן פון התלבשות אין ענייני עולם הזה, דווקא יעמאלט זעט מען עס, וואו זעט מען עס ביי אברהמען? דער רבי זאגט זייער געשמאק, בדוגמת מצרים, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס און צוואַנציק, ראה תניא פרק ל"ז, שירידת הנשמה לעולם הזה בחינת גלות ממש. סא די זעלבע זאך די נשמה אין דעם גוף איז בדוגמת בדוגמת מצרים ביז אין בית פרעה שרה איז געגאנגען אין בית פרעה אין די ערגסטע נידעריגסטן פלאץ און וויבאלד אז כוונת הירידה איז די עליה דורך מברר זיין דעם גוף ונפש הבהמית חלקו בעולם איז מובן אז לא יכלון לאענשא ליה מיט דעם וואס דער גוף גייט ארויס אין גאס און ער טוט אויף אין וועלט, מיט דעם נישט, מ'קען אים נישט מעניש זיין מיט דעם, ער וועט נישט ווערן, ער וועט נישט קריגן אויף דעם קיין עונש, אז עס ווערט נישט קיין ירידה אין דער נשמה מיט דעם וואס דער גוף גייט ארויס. און אויך לא יכלון לחייכא בה, די נשמה קען אויכעט, מ'וועט נישט קענען זיך טשעפען מיט שרה'ן, מיט זיין קעזער, די נשמה ווערט אויכעט נישט געטשעפעט, דער גוף ווערט נישט מושקע, ניין דא רעדט מען וועגן גוף, און אויך לא יכלון לחייכא בה, אז דא רעדט זיך וועגן שרה וואס איז א דוגמא אויף דעם גוף, דער גוף ווערט נישט מושקע חס ושלום אין קליפה, נאר אדרבה זיי ביידע ווערן נתעלה בעילוי אחר עילוי, און לויט דעם ווערט נאכאמאל געשמאק פארשטאנדיג, ס'ווערט ליכטיגער, ווי געלערנט פריער, נאכדעם וואס אברהם האט געשיקט שרה'ן צו בית פרעה, איז געווארן אז ביידע זענען געווארן אויפגעהויבן, סיי אברהם און סיי שרה, און ביידע האבן מיטגענומען מיט זיך די ניצוצות פון מצרים. אות ז. מען דארף אבער פארשטיין, אלע עניינים פון תורה זענען דאך בתכלית הדיוק. תורה איז בתכלית הדיוק, יעדער אות, יעדער תג, יעדער זאך איז בתכלית הדיוק. וויבאלד אז דאס וואס ירווח בגינה ממונא דשאר עמין, דאס איז דאך דער לשון אז דורך איר האט ער געווינען געלט פון די אנדערע פעלקער, דער בירור הניצוצות ועליית אברהם איז מצד זכותא דאיתתא, אלץ האט אברהם אין זכות פון זיין ווייב פון שרה, מצד דעם וואס זי איז אשתו טא ווי קומט עס אז דער רווח בפועל איז געקומען דורך דעם ווי אברהם איז מדגיש אז דער למען ייטב לי איז בעבורך דורך דעם וואס אמרי נא אחותי את געוואלדיגע שווערע שאלה מען האט דאך גערעדט אז דער ענין פון אברהם ושרה רעדט זיך וועגן די אהבה פון א מאן מיט א ווייב די דוגמא איז אויף דעם ווי די נשמה איז אין די גוף און די נשמה ארבעט מיטן גוף און דער גוף ארבעט אויך מיט נישט נאר די נשמה אליין און דא קומט דער אברהם און זאגט אמרי נא אחותי פונקט פארקערט ער זאגט דעם ענין אז ער מיט איר זענען גאר א ברודער מיט א שוועסטער ווי קען עס זיין ער זאגט למען ייטב לי און בעבורך און פאר זיי אלס א שוועסטער אלס א שוועסטער טרעפט עס נישט ווי גערעדט פריער געוואלדיגע שווערע שאלה דער רבי זאגט אין אות ח אין אות ז מען דארף אבער פארשטיין ס'שטימט דאך נישט דא על דרך זה אין דער עבודה רוחנית פון נשמה וגוף דער עיקר העלי' קומט דאך נישט דורך די בחינת אחותי דורך עבודת הנשמה עצמה, די אהבה פון אח ואחות איז די זעלבע זאך ווי די עבודה נאר די נשמה, נאר דווקא דורך בחינת אישה די עבודה מיטן גוף כנזכר לעיל, דערפאר דארף שרה גיין צו בית פרעה אז אברהם זאל נהנה זיין פון דעם און זי זאל אויכעט נהנה זיין פון דעם, אבער נישט אחותי. כנזכר לעיל, איז אין וואס באשטייט דער אויפטו פון אחותי אין עבודה, און ווי עס ברענגט זיך אין חסידות אז דאס וואס אברהם האט געזאגט אחותי מיינט די אהבה טבעית פון די נשמה כנל. ס'הייסט אז די גאנצע יסוד וואס די רבי האט אוועקגעלייגט שטייט גאר אין חסידות, די רבי ברענגט אראפ וואו דאס איז, אז אחותי איז דער ענין פון די אהבה טבעית ווי די נשמה ווי די נשמה ארבעט אליין אן דעם גוף שטימט דאס אינגאנצן נישט דא וועט מען דאס פארשטיין ס'איז א געוואלדיגע שווערע שאלה פון גאנצן יסוד וועט מען דאס פארשטיין בהקדים הביאור אין דעם וואס דער זוהר זאגט דארט בהתחלת הענין הנל דער זוהר פאר ער הייבט אן רעדן וועגן דעם ענין פון אברהם מיט שרה, ווי קומט דאס אז אברהם האט געזאגט אז אברהם האט געזאגט אז למען ייטב לי בעבורך, ווי דער לשון איז געווען דארטן וכי אברהם די דחיל חטאה רחימו דקודשא בריך הוא, הוה אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבין ליה, ווי קען עס זיין? פארדעם איז דא נאך עפעס אין זוהר, לויט דעם וועט עס זיין געשמאק פארשטאנען, וואס שטייט אין זוהר פריערט רבי אלעזר

פתח רבי אלעזר ואמר אמרי נא אחותי את האי קרא קשיא וכולו כנל ווי הייבט זיך אן די גאנצע מעשה וואס דער זוהר דערציילט די מעשה מיט די שאלה אויף אברהמען מיט די מעשה פון דעם וואס רב אבא מיט רבי אלעזר זענען געווען צוזאמען רבי אלעזר האט געזאגט איז מבאר דער טאטע אין זיינע הערות אויף זוהר אין ליקוטי לוי יצחק וואס דער רבינ'ס טאטע האט געשריבן שוין דערמאנט אסאך מאל אז ער האט נישט געהאט נישט קיין ספרים און נישט קיין טינט און די רביצן חנה עליה השלום האט געמאכט די טינט און ער האט געשריבן אויף די גליונות פון די ספרים דערנאך האט מען גענומען פון דעם ווען ער וואלט געהאט פאפיר מיט טינט וואלט ער אפגעשריבן צענדליגער צענדליגער ספרים מיט מורא'דיגע געוואלדיגע זאכן אין קבלה און זאכן וואס וואס מ'האט האט נאך געדרוקט ליקוטי לוי יצחק אויפן זוהר און ער איז דארט מסביר דעם דעם זוהר וואו רב אלעזר מיט רב אבא זענען געגאנגען צוזאמען צו זען רבי שמעון בן יוחאי מבאר דער טאטע אין זיינע הערות אויף זוהר התחיל דער לשון פונעם רבינ'ס טאטע התחיל לדרוש בזה הפסוק דווקא פארוואס האט מען אנגעהויבן דרש'ן דווקא אין דעם פסוק כי זה אמר אברהם בעת שהלך בדרך למצרים עם שרה ווען אברהם איז געגאנגען אין מצרים מיט שרה'ן וואס האט ער געזאגט אמרי נא אחותי את רב לאזר גייט מיט רב אבא'ן און ער גייט אין גאס זאגט ער די זעלבע זאך אמרי נא אחותי את און דער רבינ'ס טאטע איז מסביר פארוואס וואס איז דאס וואס א גלייכעניש האט עס צו שרה מיט אברהם גיין אין מצרים רב לאזר ורב אבא הם על דרך אברהם ושרה זאג מיר גלייך רב לאזר ורב אבא הם על דרך אברהם ושרה כי אברהם ושרה הם בחינת אב ואם אבא ואימא וואס דאס איז גייט אין קבלה ווערטער דאס דער ענין פון חכמה ובינה חכמה ווערט אנגערופן דער אב און בינה ווערט אנגערופן אם און די זאך איז זייער פשוט פארוואס ווערט אזוי אנגערופן חכמה איז די נקודה וואס ס'פאלט איינער זאגט איך ווייס איך האב עס איך האב פארשטאנען וואס דער תוספות וויל איך פארשטיי וואס דער מאמר וויל און אז דער אנדערער זאגט אים זאג מיר וואס דו האסט פארשטאנען זאגט ער גיב מיר א מינוט איך דארף עס מפתח זיין און דער רבי זאגט אז טאמער עט ער מוטשען ער וויל הערן עט ער עס פארלירן און עט עס קיינמאל נישט האבן און דערנאך וואס איז בינה בינה נעמט און ברייט אויס עס די זעלבע זאך ווערט עס אנגערופן אבא ואימא ווען פשוט כפשוטו אין הולדה גשמית איז די פאדער האט דעם ענין פון די טיפה וואס ס'כולל אין זיך דעם גאנצן דאס ווען זעט מען עס ארויס דווקא אין די ניין חדשים וואס איז אין דעם רחם פון די מאמע, און דארטן ווערט דאס ערשט צו פארברייט, עס ווערט א ענין פון א וולד, דערפאר ווערט דאס אנגערופן אבא ואמא, כמו כן רב אלעזר הוא בחינת חכמה ורב אבא בחינת בינה, איז אזוי ווי אברהם מיט מיט שרה זענען אבא ואמא, אזוי זענען זיי אויך, ס'איז דאך די זעלבע זאך, זיי זענען חכמה און בינה, ממילא דערפאר ווען זיי זענען געגאנגען אין גאס, זאגט רב אבא רב אבא איז דאך דער ענין פון בינה, זאגט ער מען דארף זאגן עפעס א דבר תורה, וואס זאגט רב אלעזר? רב אלעזר זאגט איך גיי מיט דיר, מיר זענען דאך די זעלבע זאך ווי אברהם ושרה, האט ער געזאגט א תורה אויף אמרי נא אחותי את, אם כן הליכתם בדרך, זייער גיין צוזאמען, הוא על דרך כמו, אלץ די לשון פון רבינ'ס טאטן נאך, הוא על דרך כמו הליכת אברהם ושרה בדרך, ואברהם אמר אז, וואס האט אברהם געזאגט?

דער רבי זאגט מיט פון דא וואס זעט מען אז לכאורה לערנט מען ארויס אין דעם סיפור פון אברהם ושרה אז די זעלבע זאך איז ברב איז ביי רב אלעזר און רב אבא זאגט דער רבי ניין שבא ללמד ונמצא לומד מיר'ן ארויסלערנען פון דא פון רב אלעזר מיט רב אבא עט אונז מאכן ליכטיג און מער פארשטאנדיג די מעשה פון אברהם ושרה בא ללמד ונמצא לומד דער מעשה פון אברהם ושרה זענען געקומען אונז לערנען אויף רב אלעזר און רב אבא אז זיי זענען די זעלבע זאך זאגט דער רבי ניין פון דעם תוכן הענין ווי דאס איז ביי רב אלעזר מיט רב אבא וואס זיי זענען מבחינת אבא ואימא ווי געזאגט פריער ס'איז חכמה ובינה וועט מען פארשטיין בפרטיות יותר בנוגע לאברהם ושרה וואס איז דאס נשמה וגוף עס מאכן אויך ליכטיג מער אין די עבודה און לויט דעם וועט ווערן פארענטפערט די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט ווי קען זיין אז אברהם האט געזאגט אמרי נא אחותי את ס'איז סותר דעם גאנצן ענין פון דעם הסבר וואס דער רבי האט געברענגט אין סדר הספירות איז בינה מקבל דעם שכל והשגה פון חכמה. אזוי האט מען געלערנט יא מ'האט פריער מסביר געווען אז בינה אן חכמה איז גארנישט. בינה קען נישט קען גארנישט טון אויב ער האט נישט קיין חכמה. די נקודה פון די חכמה איז דא אין שם אין שם השם איז דער רמז אויף חכמה איז דער יוד ס'איז א נקודה און דער רמז אויף בינה איז אין דעם ה' פון שם הוויה און דאס איז אורך ורוחב ער פארברייטערט און צונעמט דעם גאנצן ענין. נאר צו דערמאנען אז דער אנדערער צווייטער חלק אין שם השם, דער וואו ווייזט אויף די זעקס מידות וואס ס'ווייזט אויף א השפעה מלמעלה למטה, דורך דעם וואס חכמה און בינה קומען צוזאמען ווערט נולד מידות, אזוי ווי ווען א אב ואם קומען צוזאמען ווערט נולד א בן אדער א בת, זעלבע זאך איז אויכעט נאך א זאך ס'איז א ו'. י ק ו, דער ו' ווייזט אויף זעקס, מיט די זעקס ספירות, און דער לעצטער ה' פון שם השם ווייזט אויף מלכות. אקעי, איצטער טוען מיר אבער אין דעם ענין, אין סדר הספירות איז בינה מקבל דעם שכל, בינה קריגט פון חכמה, אבער דווקא דורך דעם וואס דער שכל קומט אראפ אין בינה, אין אן אופן פון הבנה, השגה והסברה, יא, ווי געזאגט פריער, מען לערנט צוויי מענטשן און מען מוטשעט זיך אויף א תוספות, מיטאמאל זאגט איינער איך פארשטיי דעם תוספות, זאג מיר. כ'האב עס נאכנישט, איך פיל אז איך האב עס, האט געכאפט, ס'האט אים געגעבן א בליץ אין קאפ אז ער גייט פארשטיין וואס דא טוט זיך. ביז עס ברענגט אראפ, בינה ברענגט אראפ אין פרטים און אין פרטי פרטים, ממש אויף פרטי פרטים, קומט צו יעמאל א תוספות עילוי אין עצם ההשכלה. איז בינה איז טאקע גארנישט אן חכמה, נאר אז חכמה קומט אראפ אין בינה, ברענגט בינה ארויס א מעלה אין חכמה, וואס איז נישט גענוג, וואס איז נישט געווען אין דער השכלה עצמה ווי זי איז געשטאנען אין חכמה. עס ברענגט ארויס אסאך טיפער דעם ענין פון חכמה. ס'איז נאכאמאל, בינה מוז אנקומען צו חכמה, דאס מפתח זיין, אבער נאכדעם איז דאס מפתח דעם חכמה טיפער ווי ס'האט זיך אנגעהויבן. דער טעם אויף דעם איז, וואס דער טעם? ווייל בינה האט א העכערן שורש, אין כח המשכיל, ווי חכמה. חכמה איז טאקע די נקודה, וואס איז די ערשטע, ווייל בינה איז א סך העכער, און דעריבער ווערט דורך בינה אויפגעטון א חידוש אין חכמה, אבער דאס וואס בינה פועל'ט אן עילוי אין חכמה, קען קומען דווקא נאכדעם ווי בינה איז מקבל די השכלה פון חכמה, ס'קען נישט זיין פריער, אן חכמה האט ער גארנישט, ער מוז פריער זיין א מקבל, וואס דורכדעם ווערט נתגלה אין בינה איר שורש, וואס איז העכער פון חכמה, און דורכדעם קומט צו אן עילוי אין דער השכלה פון חכמה, מוז זיין אויף דעם אופן. בינה קען גארנישט טון אן חכמה, נאך וואס בינה האט, ווערט נתגלה די מעלה פון בינה וואס איז העכער פון חכמה, און יעמאלט האט דאס דעם אויפטו אז די חכמה ווערט אויכעט העכער. ועל דרך זה יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין ביי איש ואישה איז די זעלבע זאך, און מיט דעם וועט מען קענען פארענטפערן די לעצטע שאלה וואס מ'האט געפרעגט. ועל דרך זה איז בנוגע צו איש ואישה, ס'איז מבואר בארוכה. איז מבואר דער רבי נשמתו עדן ווען דער פריערדיגער רבי האט חתונה געהאט איז ארויסגעגאנגען א גאנצע געזאגט אסאך מאמרים אויף חתונה עס איז ארויסגעגאנגען דערנאך נאך א קונטרס וואס הייסט קונטרס שמח תשמח ס'איז געווען תרנ"ז ווען דער פריערדיגער רבי איז געווען זיבעצן יאר און האט חתונה געהאט געווען אסאך מאמרים פונעם רבי נשמתו עדן אויף ענייני חתונה מבואר בארוכה אין חסידות אינעם ענין פון בינה יתירה ניתנה באישה יותר מבאיש די גמרא זאגט אין נדה אז בינה יתירה ניתנה באישה אין א פרוי איז דא מער בינה ווי ס'איז דא ביי א מאן און דער רבי נשמתו עדן אין די קונטרס פון שמח תשמח איז מסביר אז כאטש דער ולד קומט דווקא דורך דער השפעת הטיפה פון דעם איש אן די השפעה פון דעם איש קען גארנישט זיין אבער די התהוות הולד וואו ווערט דער ולד א ולד? פארן איז ער נאר א טיפה ווען ער קומט אריין אין רחם פון די פון די מאמען יעמאלט איז דווקא על ידי האישה נאר היות אז די מעלה באישה איז אן עניין עצמי ובהעלם זי אליין קען גאר נישט טון זי מוז האבן אנקומען צו דעם משפיע קען דאס קומען לידי גילוי נאר דורך דעם וואס זי איז מקבל די השפעה פון דעם איש זעלבע זאך ווי ס'איז ביי חכמה און בינה, חכמה איז די נקודה, בינה איז וואס ווערט, זעלבע זאך ביי איש ואישה, און דורך דעם ווערט נמשך א גילוי אור עליון מלמעלה אויך צום איש, און אויך א ברכה וואס איז כולל זיי ביידע, דורך דעם וואס זיי האבן חתונה, דורך דעם וואס זיי האבן קינדער, ווערט א ברכה אין ביידן. אין מעשה בפועל וואו ווערט אבער דער קינד מפותח און ס'ווערט א ולד דווקא ביי די אישה? דאס איז דער ענין פון בינה יתירה ניתנה באישה. ווי ס'שטייט אין פסוק זכר ונקבה ברא אותם ויברך אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו, די ברכה איז געווען פאר ביידן, נישט נאר זי וואס איז וואס ביי איר ווערט דער קינד נאר ביי אים אויך, פרו ורבו. אות ו', על דרך ומעין זה איז דער ביאור אויך אין דעם ענין הנ"ל פון רבי אבא און רבי אלעזר. ווי דער רבי האט געזאגט אז קודם גייט ער מסביר זיין דעם ענין פון רב אבא און רב אלעזר לכאורה זענען געקומען לערנען פון אברהם ושרה, אבער למעשה בפועל איז פון פון פון פון רב אלעזר און רב אבא האט מען גאר ארויסלערנט מער אויף אברהם, יעצט גייט דער רבי זאגן ווי דאס איז. על דרך זה מיינט זיס דער ביאור אויך אין דעם ענין הנ"ל פון רב אבא און רב אלעזר, זייער הליכה בדרך איז עניינו די ירידה צו מברר זיין ענייני עולם, זיי זענען נישט געווען אין ישיבה, זיי זענען נישט געזעצן אין שול און געלערנט, זיי זענען געגאנגען אין גאס צו זען רבי שמעון, די ירידה צו מברר זיין ענייני עולם, און ווי דאס איז בפשטות, אז רבי אלעזר, דער זון פון רשב"י, און רבי אבא, וואס רבי אבא איז דאך מחברי רשב"י, ער איז געווען פון די חבריא פון רשב"י, זענען געווען תורתם אומנותם, ווי די גמרא זאגט אין שבת בנוגע צו רשב"י וחבריו, אפגעטראגן פון ענייני עולם. זענען גארנישט געווען אין עולם, איז די הליכה בדרך, ווען זיי גייען דאך אין וועג, כאטש אפילו זיי גייען דאך למחמי לאבוי, זיי גייען דאך זען דעם טאטן, איז געווען א הפסק און א ירידה, ס'איז געווען א ארויסגאנג פון זייער מעמד און מצב ווי זיי זענען אלעמאל געווען. און דערפאר אויך זאגט רב אבא נימא מילין דאורייתא, ווייל בכדי צו אויפטון אין וועלט דארף מען האבן די נתינת כח און סיוע פון תורה אור. מען גייט טאקע אין וועג און מען גייט אויפטון, מען גייט מברר זיין די וועלט, מען גייט אין וועלט, מען זאגט א דבר תורה, ווערט מבורר דער פלאץ וואס מען גייט. דער באוואוסטער היום יום וואס דער רבי ברענגט אראפ פונעם פריערדיגן רעבן אז משיח וועט קומען, אז די פלאר שרייט אויף מענטשן, בולאך, פארוואס טרעטסטו אויף מיר, וואס ביסטו וויכטיגער פאר מיר? אויב דו גייסט אויף מיר און דו טראכסט עפעס א זאך וואס עס דארף צו זיין א דבר תורה, אויב דו גייסט אין גאס, זעסט די קאר, קוקסט אויף די קאר, זעסט די, זעסט דאס, קוקסט אויף דעם, פארוואס טרעטסטו אויף מיר? דער ענין וואס זיי זענען געגיין האבן זיי אויפגעטון, ווי האבן זיי עס אויפגעטון? דווקא דורך תורה. על דרך ווי גערעדט כמה פעמים, ליקוטי שיחות חלק ח' אז די נתינת כח אין עבודת הבירורים פון א בעל עסק צו מאכן פון וועלט א דירה לו יתברך ער גייט דאך ארויס ארבעטן א גאנצן טאג איז נישט בלויז מצד דעם לימוד התורה בתחילת היום נישט נאר וואס ער לערנט אינדערפרי פרק אחד שחרית און דאן נאכדעם גייט ער ארויס צו די ארבעט וואס ער גייט מבית הכנסת לבית המדרש ווי די גמרא זאגט אין ברכות אז מען דארף גיין אין שול דאווענען דערנאך דארף מען גיין אין בית מדרש לערנען און דערנאך הנהג בהן מנהג דרך ארץ ווי דאס שטייט אין שולחן ערוך פון אלטן רעבן, נאר אויך בשעת העסק גופא, דארף מען האבן דעם סיוע ונתינת כח פון תורה אור. עס דארף זיך, עס דארף זיך ביי אים אנהערן דער עילוי פון תורה. וואס ווערט יעמאלט? הערה פֿיר און פֿערציק, שעל ידי זה מלאכתו ארעי, ער מוז גיין ארבעטן, ער מוז נעמען פרנסה, אבער ס'איז מלאכתו ארעי. וואס איז דער עיקר זיינער? דער עיקר זיינער איז דער לערנען. פארוואס דו מיינסט וואס פון איינעם פון דעם אלטן רבי'נס חסידים, וואס ער האט געהייסן קלעצקער, ר' בנימין קלעצקער, פארוואס האט מען אים גערופן קלעצקער, ווייל ער האט געהאנדלט מיט זייער גרויסע ביזנעס מיט האלץ, און ער האט אמאל געזעצן און געמאכט דעם חשבון, און ער איז געווען אריינגעטון אין לערנען, עס איז געווען מלאכתו עראי, האט ער געשריבן וויפיל האלץ דער האט גענומען, וויפיל האלץ דער האט גענומען, ער האט געמאכט א פאס, און אונטן ווי ער האט געגאנגען שרייבן דעם סך הכל וויפיל האלץ ער האט פארקויפט, דער סך הכל איז געווען ביי אים אין אין עוד מלבדו. דאס וואס אים געלעגן אין קאפ איז דער רופטא דארף זיין נישט נאר דער פרק אחד שחרית זאל האבן א השפעה אויפן גאנצן טאג נאר עס דארף זיין אויכעט בשעת ער ארבעט דארף זיין מלאכתו עראי דארף זיין געטריי ער מוז זיין געטריי נישט גזל'ט ביי דעם באלבוס חס ושלום אבער ער דארף געדענקען אז דארף זיין דערין פון ארבעטן אבער בשעת מעשה דארף ער וויסן אז ער טוט דאס ווייל דער אייבישטער וויל און אלעמאל האבן עפעס צו טראכטן אמאל ווען ס'דא צייט עפעס א חומש א תניא תהילים און דער רבי לייגט צו, און דאס ברענגט אויך אז ער גזל'ט פון שעות העסק, ווען ער איז א בעל עסק, און ער האט אליין א ביזנעס, זאל ער גזל'נען פון זיינע שעות העסק, און אינמיטן טאג, אדער אנשטאט צו אהיים גיין זעקס אזייגער גייט ער אהיים פינף אזייגער, אויף לימוד התורה. דער רבי רופט אן דעם לשון דעם רבי'נס לשון, דאס ברענגט אויך אז ער גזל'ט פון שעות העסק אויף לימוד התורה. אוקיי איז דער יסוד איז דא פון רב לאזער מיט רב אבא'ן וויבאלד אז זיי גייען צוזאמען ס'איז געווען תורתם אומנתם זיי זענען ארויסגעגאנגען אויפטון אין די וועלט הגם זיי זענען געגאנגען זען רשבי אבער זיי זענען געגאנגען אויפטון אין די וועלט במילא האט ער אים געזאגט ס'מוז זיין תורה דעריבער רב אבא האט געזאגט צו רב לאזער פארוואס האט ער געזאגט צו רבי אלעזר און רבי אלעזר האט נישט געזאגט צו איהם? זאגט דער רבי זייער געשמאק, געוואלדיג, פארוואס האט ער געזאגט צו רבי אלעזר, וואס איז געווען זיין נאמען? ווען משה האט געגעבן א נאמען זיין זון ושם השני אליעזר, וואס האט ער געזאגט? על שם אלוקי אבי בעזרי. שטייט אין, ווי שטייט אין פרשת יתרו. וואס הייסט אלוקי אבי בעזרי? אז אין דער הליכה בדרך גופא דארף מען האבן דעם עזר מלמעלה. דערפאר האט רב אבא געזאגט רב לאזאר'ן, זאלסט וויסן אז אלעזר גייט אויף דעם אלוקי אבי בעזרי. מען דארף האבן דעם עזר מלמעלה וואס דאס קומט דורך ווי האט מען דעם עזר מלמעלה צו קענען מברר זיין בירורים אין די וועלט? ווי ווערט דאס? נימא מילין דאורייתא, אויך ווען זיי געפינען זיך בדרך. און דורך דעם ווערט נתגלה די מעלה פון דעם בירור הניצוצות שבענייני עולם הליכה בדרך וואס רב אלעזר און רב אבא גייען וואס מען מאכט פון דער וועלט א דירה לו יתברך אויף דער עבודה פון לימוד התורה מצד עצמו ווערט נתגלה דורך דעם די מעלה בירור הניצוצות אין עניני העולם, וואס מאכט פון וועלט א דירה, אויף דער עבודה פון לימוד התורה מצד עצמו, וואס אז מען גייט ארויס אין וועלט און מיט תורה, איז א געוואלדיגע העכערע מעלה ווי לערנען תורה אליין. יעצט האט מען דאך געזאגט בא ללמד ונמצא למד, יעצט וועט מען ארויסלערנען די זעלבע זאך פון ר' אלעזר מיט ר' אבא'ן אויף ר' אויף שרה אויף אברהם ושרה. אויב אזוי על פי זה איז מובן אויך בנוגע צו אברהם ושרה ועל דרך זה נשמה בגוף דאס מיינט אונז יעדן איינעם וואס מעשה אבות סימן לבנים אין דער הליכה בדרך די ירידה אין מצרים ווי אברהם איז געגאנגען מיט שרה'ן אדער אין גלות דער רבי לייגט אין הערה זעקס און פֿערציק, וואס איז די דוגמא פון אברהם'ס גיין אין מצרים מיט דעם ענין פון פון גלות, אשר מצרים שורש לכל הגלויות, שלכן כל המלכיות נקראים על שם מצרים, שטייט אין בראשית רבה פרק טז. אין דער הליכה בדרך די ירידה אין מצרים אין גלות, ועל דרך זה די ירידת הנשמה בגוף בכלל ווי געלערנט פריערט, דארף זיין די אמירה, די השפעה פון אברהם לשרה פון דער נשמה אין גוף, די נשמה דארף משפיע זיין אין דעם גוף, וואס די השפעה באשטייט אין דעם וואס אמרי נא אחותי את, אז דער גוף זאל דערהערן בחינת אחותי, די מעלת העבודה וגילוי אור הנשמה, דער ענין פון דער גוף זאל דערהערן די מעלה פון אחותי, די מעלה וגילוי פון אור הנשמה, נאכאמאל, די השפעה באשטייט אין דעם וואס אמרי נא אחותי את, אז דו זאג אז אחותי אז דער גוף זאל דערהערן בחינת אחותי די מעלת העבודה וגילוי אור הנשמה דער גוף זאל דערהערן אז די נשמה ארבעט מיט דעם ס'איז נישט נאר די נשמה ארבעט פאר זיך אליין און דורך דעם ווערט דערנאך אויפגעטון כדבעי די עבודה פון אשה די עבודה און מעלה פון דעם גוף מצד עצמו נאר פריער דארף זיין דער ענין פון אמרי נא אחותי את דאס איז די אהבה אין דעם אין די לעוועל פון אחותי, וואס טוט דאס אויף? דאס ברענגט ארויס די די מעלה פונעם גילוי פון אור הנשמה פון אז דער גוף זאל דערהערן דעם חלק פון די נשמה, וואס האט א העכערן דערנאכדעם די עבודה און מעלה פונעם גוף, דערנאכדעם ווערט דערנאך אויפגעטאן כדבעי די עבודה פון די אשה, די עבודה פון דעם גוף, די עבודה און מעלה פון דעם גוף מצד עצמו פארוואס, וואס האט א העכערן שורש פון דער נשמה. עס ווערט נתגלה די מעלה אין בחינת אשתי, וואס דאס איז עבודת הגוף אויף אחותי עבודת הנשמה. פארוואס? ווייל דער גוף, ערשטנס דער גוף קומט פון א העכערן, פון א העכערע דרגה, דערפאר איז ער אראפגעגאנגען אין א גדר פון א גוף און נפש הבהמית, און דאס פועל'ט די עליה אויך אין דער נשמה, נישט נאר אין דעם גוף, נאר למען ייטב לי בעבורך אז מאן דזכה באשה משכלת זכה בכולא וואס איז פרנסה בזכות אשתו עס ברענגט עליה עליה אויכעט אין די נשמה דעם וואס די נשמה קומט אראפ און זי ברענגט אריין דעם אור אין דעם גוף און זי ארבעט מיטן גוף און מברר די ניצוצות יעמאלט ווערט דער גוף נתעלה און די נשמה ווערט נתעלה מיט דעם גוף אויך בסגנון אחר קצת דורך עבודת הנשמה בגוף ועל ידי הגוף אין חלקו בעולם דורך די עבודה וואס די נשמה ארבעט מיטן גוף וואס דער גוף מצד עצמו איז חומרי לשון פון דעם אלטן רבי'ן אין פרק מ"ט חומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם דורך די עבודה וואס די נשמה ארבעט מיטן גוף וואס איז דער גוף? דער גוף איז א חומרי און ס'א חומרי אזוי ווי גופי אומות העולם וואס דערפאר קען ביי די חומריות פון וועלט מצרים ערוות הארץ זיין א קא סלקא דעתך אז דער גוף איז שייך צו זיי וואו זעט מען אז זיי קענען זאגן אז דער גוף באלאנגט צו זיי ווייל דער גוף פון א איד און דער גוף פון א גוי איז די זעלבע זאך נאר דערמאנען אז דאס שטייט ובנו בחרת מכל העמים מוז גיין אויפן גוף פון א איד ווייל קען נישט גיין אויף די נשמה אויב ס'גייט אויף די נשמה איז נישט שייך קיין בחירה בחירה איז שייך ווען דו האסט צוויי זאכן די זעלבע איז בוחר איינע אן א טעם אויב איך זאג אז דער אויבערשטער בוחר אין די נשמה, א גוי האט נישט קיין נשמה, דאס איז נישט קיין בחירה, דער אויבערשטער בוחר אין א איד, אפילו אז דער גוף איז די זעלבע ווי א גוי. זאגט דער רבי וואו זעט מען דעם קא סלקא דעתך אז די מצרים קענען טענה'ן אז דער גוף איז זייערער, ווי ס'שטייט קלאר ותוקח האשה בית פרעה, פרעה האלט אז זי באלאנגט צו אים, דער גוף באלאנגט צו אים, איז אבער דורכדעם וואס אין איר איז מאיר די אהבה ואור הנשמה, וואס וואסערע דרגה? און דאס איז די דרגה פון בחינת אחותי ווערט דערנאך אויפגעטון אויך די אהבה אין גוף ונפש הבהמית די עבודה וואס איז פארבונדן מיט בירור וזיכוך הגוף ועל ידו נישט נאר דער גוף ווערט מבורר מען גיט אכטונג מ'איז מונע מ'איז גורע פונעם גוף פון זיינע תאוות מיט אלע זאכן נאר ס'ווערט אויכעט אויפגעטון אז ס'ווערט מבורר חלקו בעולם דעמאלט ווערט נתגלה די בחירת העצמות וואס איז אין גוף דווקא, ווי דערמאנט פריער, וואו איז בחירה פונעם אייבערשטן אליין? דווקא אין דעם גוף. דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא, אויך צו ווערט נתגלה די בחירת העצמות וואס איז אין גוף דווקא, ווערט נתגלה אויך אין צו דער נשמה. די בחירה איז מצד הגוף, נאר ווערט עס נתגלה אויב מ'ארבעט מיט'ן גוף, ווערט עס נתגלה אין די נשמה אויך. וואס בגלוי וועט דאס זיין לעתיד לבוא, וואס דעמאלט וועט די נשמה, יעצט איז דא דער ענין וואס ווערט נתגלה, אבער מען זעט דאס נישט, ווען וועט דאס זיין בגילוי לעתיד לבוא, ווי ס'שטייט קלאר אז דעמאלט וועט זיין די נשמה וועט זיין ניזונית מן הגוף, יעצט איז די נשמה איז דארף זיך שלאגן מיטן גוף עס זאל טון מצוות, לעתיד לבוא, וועט נתגלה ווערן דער גוף און זיין מעלה, ממילא וועט ער זיין די נשמה וועט ווערן ניזון פון דעם גוף, ס'וועט נתגלה ווערן די מעלה פון דעם גוף, וואס יעמאלט וועט די נשמה ווערן ניזון פון דעם גוף, דאס איז שיחת מוצאי שבת קודש פרשת תזריע מצורע, ה'תשל"ט.